טרעפט ער עס אין די תורה כאילו, און די די צוויי די צוויי וועגן פון לערנען זענען, ס'דא צוויי דרכים פון לערנען אין אסאך זאכן נישט נאר אין תורה, ס'דא א מער איינער וואס איז א אמת'ע בן תורה, ער לערנט נישט נאר די פרשה ער לערנט נישט די פרשת השבוע, ס'איז דא אזא מין אזא אזא סטעריאטייפ. אז די די פרשת השבוע מענטשן זענען געווענליכע די עם הארצים די וואס זיי לערנען נישט זיי האבן נישט קיין שיעורים קבועים א גאנצע וואך מען לערנט נישט זיי ס'איז דא די פרשה ס'איז שוין ס'איז כאילו די תורה וואס קומט פון ערגעץ אנדערש וואס קומט פון די שול די סדר אין די בית מדרש ליינט מען די וואך פרשת בשלח דארף איך יעצט טראכטן וועגן די שירה אבער איך טראכט איך איך האב איינער וואס איז א בן תורה.

פון די פרשה, די סדר פון די פרשה איז אזוי ווי א זאך וואס קומט מבחוץ, און אויב איינער טרעפט די סדר פון די פרשה און מען טרעפט די פרשה בש די פרשה פון די וואך און ער קען עס ברענגען ער קען עס ער קען עס מקשר זיין צו צו זיין לייף צו ווי ער האלט אזוי ווי אין זיינע אנדערע סדרים וואס איז אזוי ווי ער האלט למעשה דאס הייסט אויב איינער מענטש לערנט יעצט איך לערן איך מורה נבוכים איך מוטשע זיך אויף א שאלה און איך טרעף די פרשה פון די וואך דארט איז א סימן אז ער לערנט תורה לשמה, ס'איז א סימן אז אז ווען אז ער ער געדענקט גענוג די די לימוד פון די פרשת השבוע וואס איז א סדר וואס איז א גוטע זאך צו האבן ווייל אז נישט ווייל אז נישט איז מען אלעמאל תלוי אזוי ווי לפי דיין אייגענע סדר וואס ווערט סטאק אסאך מאל די סדר וואס ס'דא פרשת השבוע דארף דיך צו העלפן ס'איז דא א סיבה פארוואס ס'איז נישט קיין שלעכטע זאך אבער תורה לשמה איז ווען מ'טרעפט עס מ'טרעפט וועגן וועגן וויאזוי עס מקשר

און ביי שטיקל סדר אין מורה נבוכים טאקע און די וואך האבן מיר געלערנט א פרק אין דריטע חלק אין פרק יוד בית און דער רמבם רעדט דארט וועגן וועגן די פראבלעם פון בייטער די פראבלעם אז ס'דא צופיל שלעכטע זאכן אויף די וועלט און די לפי די טענה פון די פראבלעם און דער רמבם און מ'קען נישט מ'האט נישט רעדט צו וועגן די ספעסיפיק זאך כ'וויל נאר נעמען א סערטען פסוק וואס ער ברענגט דארט און דער רמבם רעדט דארט א גאנצע אריכות אין די פרק ער הייבט אן אז מהמון עם און ער זאגט אפילו אפאר חכמים וואס די נעבעך גייען מיט די וועגן פון המון עם ברענגט עפעס א אראבישע משורר וואס האט אדער פילאסאף וואס האט געשריבן א ספר וועגן דעם זיי זאגן אז ס'איז דא מער שלעכטע זאכן אויף די וועלט ווי גוטע זאכן און דאס איז מקושר צו די גרויסע קשיא ווען די אייבערשטער איז גוט וויאזוי קען זיין אז די זאכן אין די וועלט זענען שלעכט אבער על כל פנים דאס איז איינע פון די הגדרות פון די קשיא וואס מענטשן וואס זאגט דער רמבם אז מענטשן זענען געוואוינט צו טראכטן אזוי און אויך חכמים אסאך מאל מאכן די מיסטעיק אז זיי זעען די וועלט מער שלעכט ווי גוט און די רמבם גייט אדורך מיט א גאנצע א גאנצע טעראפי אדער א גאנצע פשעטל ווי אזוי צו ווייזן אז ס'איז נישט ריכטיג אז רוב זאכן זענען גוט און אויב ס'דא שלעכטס איז א יוצא מן הכלל אדער ס'איז מ'קען עס פארענטפערן אז ס'איז מהכרח המציאות לויט ווייל וועגן די וועלט ווי אזוי די וועלט איז געארבעט ס'קען נישט זיין אז ס'זאל זיין אלעס צו טויזנט פראצענט גוט לפי פארשידענע הגדרות על כל פנים און איינע פון די און די רמבם גייט אדורך ער צעטיילט די רעות וואס איז דא אויף די וועלט. פארשידענע דריי אנדערע חלוקות, און ער האט צוטיילט יעדע זאך און ער וויל ווייזן אין יעדע פארט ווי אזוי עס איז דא מער בעצם מער גוטס אין די וועלט ווי שלעכטס, און איך וויל נישט אינגאנצן אריינגיין אין יענע חקירה נאר וואס איז נוגע צו אונז וואס דער רמב ם ברענגט דארט איז איינע פון די זאכן וואס דער רמב ם זאגט איז אז מען דארף מאכן א חילוק צווישן הכרח און מותרות. און ווען מען זאגט מותרות דא מיינט מען נישט לוקסוס אין די מאראל אזוי פילאסאפיקעל אין די מאראל סענס אזוי ווי אה עס איז איבעריג עס איז די אייז קרים למשל די רמב ם אין אנדערע ווערטער אין אנדערע רמב ם זאגט אז מען זעט אין די וועלט ער זאגט אז עס איז אזוי ווי א גוטע לומדות'דיגע שטיקל אז מען זעט אז ווי ווי מער נצרך א זאך איז איז עס מער מצוי אז למשל לופט מוז א מענטש האבן א גאנצע א גאנצע טאג און א גאנצע וואך.

און רחם זיך אינמיטן אבער דער אחת די סדר המציאות איז אויפגעשטעלט ביי וועג פון רחמנות און די וועג וואס איינע פון די וועגן וואס ער וויל עס ווייזן דארט איז מיט די נקודה אז אז אז זאכן וואס זענען נצרך זענען זענען דא און עס איז כמעט בגדר אז איך מיין מען קען מען קען עס איבערדרייען און זאגן אז עס איז נישט קיין גרויסע חכמה וואס דער רמב ם זאגט עס פארשטייט זיך וואו עס איז דא מענטשן וואס לעבן איז דא וואסער און תנאים און אלע אנדערע זאכן וואס זענען מאפשר אז זיי זאלן לעבן ווייל אז נישט וואלטן זיי נישט געלעבט אזוי ווי

אבער ווען מען רעדט צו די מציאות, מען וויל חוקר זיין צו די מציאות גופא איז גוט, איז דאך נישט קיין שייכות, איז נישט קיין חכמה צו רעדן וועגן דאס אז א מענטש האט רצונות וואס זענען סתם וואס זענען עד אין סוף, אז אפשר די זאך גופא וואס א מענטש האט רצונות עד אין סוף איז א גוטע זאך אדער א שלעכטע זאך, אבער אבער מען קען נישט עט ליסט זאגן אז די מציאות, די חוק וואס די חוק וואס די מציאות ארבעט, אז ס'איז דא אזויפיל וואסער און ס'איז נישט דא, ווען ס'וואלט נישט געווען גענוג וואסער, ווען ס'וואלט נישט געווען גענוג לופט פאר מענטשן צו לעבן וואלסטו געהאט א טענה.

און איי און די רמב ם זאגט און דא דא קום איך צו די פסוק פון די וואכעדיגע סדרה און די רמב ם זאגט און אפילו און פארקערט אפילו א מענטש וואס איז א גרויסע עושר און א גרויסע בעל עושר תאווה כבוד האט אלעס און צום סוף האט ער איז ער געווארן עפעס מער מענטש מיט דעם ער לעבט עפעס מער ניין און די רמב ם ברענגט די פסוק און עס איז נישט קלאר אפילו צו ער מיינט צו ברענגען א פסוק על כל פנים ער ברענגט עס אבער אפשר מיינט ער עס נאר צו נוצן אויף א מליצה און די פסוק פון די מן וואס שטייט אז מ'האט געטאן צוזאמנעמען די מן והממעיט לא לא העדיף המרבה והממעיט לא החסיר, דאס הייסט און די רמב ם נוצט עס צו זאגן אז אז נישט קיין חילוק ווי סאך תוספות א מענטש האט צו זיינע צורך וואס ער האט צו לעבן, אבער די עצם לעבן בלייבט די זעלבע, און די רמב ם זאגט דאס, איז זייער א מין פאני זאך צו זאגן, באט איך גיי א רגע מסביר זיין וויאזוי ס'איז אביסל ווייניגער פאני, אז ס'איז א חסד פון השם אז. די אלע אישי המין, אלע סארט, אלע מענטשן, כ'מיין דאס איז א חסד פון, וויאזוי רופט מען עס, שוויון, אז די אלע סארט מענטשן זענען די זעלבע מענטש, נישטא, ס'איז נישטא אז איין מענטש האט זיך דריי פיס און איין מענטש האט צען הענט, אלע מענטשן, כ ק די יסוד פון אלע מענטשן, טאקע נאר אמאל ביי יוצא מן הכלל איינער איז קראנק אדער עפעס איינער משוגע יוצא מן הכלל, באט למען אלע מענטשן, אלע האבן צוויי הענט און צוויי פיס און זיי קענען עסן אזויפיל און זיי האבן אזא מויל און די אלע כלים און די אלע. כוחות א מענטש האט און די רמב"ם זאגט דאס איז א חסד דאס הייסט ס'איז נישט דא קיין קנאה ס'איז נישט דא וואס איז א קנאה מעשה צווישן די מענטשן צווישן די יעדע סארט צווישן אלע קעצלעך ס'איז נישט דא אלע זענען די זעלבע איי ס'איז דא איינער וואס האט מער מעות איז דאך נישט נוגע צו די עצם חיות פון די מענטש ס'איז דאך נישט נוגע צו די עצם בריאה פון די מענטש צו א צווייטע האט מער אך ווייל ווייל אויף דעם איז געזאגט געווארן הממעיט לא הע א לא העדיף המרבה והממעיט לא החסיר דאס הייסט אז וויפיל מ'איז מוסיף איז, און דאס איז דאס איז אפשר די זאך וואס איך וויל אנקומען זאגן, אז מ'דארף די אלע קשיות, זיי זענען איינע פון די גרויסע שאלות, און ס'נישט קיין נאר א שאלה פון טיאלאגיש, טיאלאגיקל קוועשאן פון טיאדיסי, וויאזוי קען זיין אויב ס'איז גוט און שלעכט, אז ס'איז אויך א שאלה אזוי ווי איך זאג אין ריעל לייף, און האלף אוו רעלידזשען, האלף אוו וואט ווי טריי טו דו איז דזשאסט טו האוו א גוד לייף פאר עווריטינג. און צו האבן א גוטע לייף דארף מען קענען אדורכברעכן אביסל די שאלה פון פון די די שאלה פון רע די שאלה פון פון רוב זאכן זיין שלעכט די די ים סוף די מצרים וואטעווער די משל איז דא און כדי דאס דורכצוברעכן איז דא זייער אסאך זייער אסאך וועגן ס'דא זייער אסאך טריקס ווי בודא זאגט און אויפהערן צו וועלן זאכן וואס האט אלץ צוטון מיט איין זאך ווייל ווייל וועלן איז אלעמאל ווי מענטש ווי לאנג א מענטש וויל זאכן. קיינמאל נישט קיין סוף ער וויל אלעמאל מער, און אויב ער נוצט דאס אלס צו סובל זיין אז ער פעלט אים עפעס ער וויל אפשר זוכן אויפהערן צו וועלן, אבער דא איז דא א אנדערע נקודה אביסל אין די אין די וועג, די וועג וויאזוי ער איז ממחיש איז מיט די די פאני אזא א פאני זאך צו זאגן וואס איך האב געזאגט אז עס איז פאני זאך אז עס איז א חסד וואס הייסט וואס מען זאגט די אייבערשטער איז אזוי גוט טוב השם לכל וירא השם את כל אשר עשה והנה טוב מאוד עווריטינג איז איז איווען עווריטינג איז פעיר.

מען לעבט שוין אין א וועלט, איך בין שוין א מענטש, געווענליך א מענטש הייבט נאר אן צו טראכטן נאך זייער אסאך הקדמות, נאך זייער אסאך סיטועשענס, נאך זייער אסאך קאנדישענס דעט אלרעדי עקזיסט דעט טעיק פאר גרענטעד, טעיק פאר גרענטעד מיין איך נישט אין די ווייסט די מוסר טעיק פאר גרענטעד אין די עכטע פילאזאפיקעל סענס, מען לעבט שוין, עס איז שוין דא די אלע זאכן, איך האב שוין, עס איז שוין נארמאל, עס איז שוין, עס איז שוין דא, עס איז שוין דא אזוי ווי א הקדמה, אזוי ווי א הנחה, אזוי ווי א בעיסמענט לעוועל, עס איז שוין דא.

מאוסט פארט ווארקס, איף איט וואלדנט ווארק ווי וואלדנט בי העיר טו טאלק אבאוט איט, סאו די פאקט דעט פאר די מאוסט פארט ווארקס דיס איז סוויטשינג די מיינד טו סטאפ אלוועיס פאוקעסינג אן די סאפער פארט, סטאפ פאוקעסינג אן די אן וואטס עפטער אלל די קאנדישאנס דעט מעיק אס ביאינג עיבל טו וואנט טינגס אר טו קאמפלעין ענד סטארטינג טו רעאלייז אזוי ווי איך האב גערעדט אסאך אין בית אייוועלט בראשית מאל געדענק וועגן האבן א מיינד טינקינג אבאוט קריעישאן און נאט אבאוט טראכטן פון יצירה נישט טראכטן פון וויאזוי זאכן זענען שוין. אבער דאס איז נאך א וועג פון די זאגן די זעלבע זאך, און צו טראכטן פון די די סט למעשה דער איז דער איז איקוואליטי דער איז איקוואליטי אוו נאט אנלי אוו אפארטוניטי אזוי ווי איך האב שוין געפרעגט אז דאס לויט רמב"ם רעדן דאך פון דאס איז אויך איקוואליטי אוו אוטקאם ביקאויז די איקוואליטי אוו אוטקאם אין די ווארלד איז דעט הממעיט לא הע די מן איז ממש איקוואליטי די הממעיט לא הע לא העדיף המרבה והממעיט לא החסיר און איווען אין אדער ווארדס די

ס'קען זיין טאקע דער וואס האט גענומען מער מן, דער וואס האט געכאפט מער מן האט אויך געהאט מער, באט לאמיר פרעגן למעשה, אויב מען טראכט נישט נאר אויף די מעשה וואס הייבט זיך נאך די לעבן, און מען טראכט פון די מעשה וואס איז כולל די בייאלאדזשיקל לייף, וואס איז כולל די אלע סטעפס וואס די לעבן, וואס די סטארי דעט ווי יוזשעלי סטארט וויט איז בילט אן, און מען פרעגט, נו און דער וואס האט געכאפט מער געלט, דער וואס האט געכאפט מער מן, נו וואס איז די גאס, ער האט געווען מער זאט, ער האט געלעבט. ער האט געלעבט מער, איטס נאט איווען פאסיבל, איט דאזענט איווען מעיק סענס די ווארד טו סעי דעט מען לעבט מער, ביקאוז דער איז אנלי אדער מען לעבט אדער מען איז געשטארבן, ס'איז נישט דא מער, ס'איז נישט דא מער, ס'איז נישט דא וואס צוצולייגן, און דאס איז די, דאס איז די מבט פון איקוואליטי דאט דיס רמב ם וואז טאלקינג אבאוט, דער רמב ם סעיס דאט ווי שוד קאנסידער איט א גרעיט, א גרעיט גיפט פראם גאד, א גרעיט חסד השם, טוב השם לכל ורחמיו על כל מעשיו, אז אלע מענטשן זענען נאר מענטשן, ס'איז נישט דא קיין איין מענטש וואס איז א מלאך, ס'איז נישט דא קיין איין מענטש וואס ער קען לעבן אן עסן,

א גבול נישט אין וויפיל בילדינגס ער קען האבן און וויפיל זאכן ער קען האבן אין זיין סייקאלאדזשיקלי אין זיין נפש איז דא א גבול און דאס איז אלעמאל הממעיט לא החסיר לא העדיף המרבה עס העלפט גארנישט אז מען האט ווייניג עס העלפט נישט אויב מען האט ווייניג עז לאנג עז יו אר עלייוו סאו יו אר עלייוו און די עלייוונעס איז די סעים אל פיפל אר די סעים עקזעקט אמאונט אוו עלייוו און דאס איז די איקוואליטי דאס איז די געוואלדיגע. דער שוויון וואס איז דא אין די וועלט וואס דער רמב ם זאגט אז מען דארף אנקוקן פאר א גרויסע חסד און דאס איז וואס דער מן איז טרייענג טו טעל דער מעטאפאר אוו די סטארי אוו די מן איז טרייענג טו שאו אנד נאו איך וויל נאר גיין איין סטעפ ווייטער און זיך אביסל דינגען אויף די הנחה און זאגן אז ס'איז יא דא א וועג צו לעבן מער אין אנדערע ווערטער איך גיי עס אריינלייגן אין די מצב פון די מן פון ערב שבת וואס ס'איז יא צו ווייל די מן א גאנצע וואך האט געהאט די סייט האט געהאט די תכונה אז אפילו מען נעמט מער האט מען נישט מער. אזוי ווי די גאנצע וועלט ארבעט, אפילו מען נעמט מער, האט מען נישט מער, ס'הייסט ווייל מען האט נישט מער אין די עצם, מען האט נאר מער אין פארשידענע הוספות, פארשידענע קשיטים, פארשידענע לבושים, באט דו ווערסט נישט מער א מענטש, דו ווערסט נישט מער נשמה, דו ווערסט נישט מער א מענטש, דו לעבסט און דו לעבסט, און דו לעבסט אזוי ווי אלע אנדערע מענטשן, אלע אנדערע נבראים לעבן. אבער ס'איז יא געווען א זאך אין די מן וואס עס הייסט לחם משנה, וואס הייסט ערב שבת האט מען גענומען, און ס'קען זיין אפילו איט ווארקס די אדער וועי אראונד, אפילו מען האט נאר גענומען איינס האט מען געהאט צוויי ערב שבת, כ'ווייס נישט ווי די מפרשים זאגן פונקטליך, אבער על כל פנים,

באט די נשמה יתירה אוו שבת ענד ווער ווי קען עקטשעלי בי ריטש ווער ווי קען עקטשעלי העוו מאר דען סאמאן עלס אין סאם סענס וואס מ'קען זאגן אויף דעם אתה בחרתני מכל העמים אין סאם סענס איז איז איז ווען מען אינסטעד פון מרבה זיין די זאכן וואס מ'האט קען מען מרבה זיין די זאך וואס מ'איז. אין אנדערע ווערטער אויף א ווערי סימפל לעוועל אזוי ווי איך זאג אז א מענטש האט דער איז א סערטען לימיט טו האו מאטש פלעזשער א פערסאן קען העוו און די לימיט איז סייקאלאדזשיקעל די לימיט איז אין די כלי אוו די נפש וואס ער האט ער האט א לימיט איך קען נישט ס'איז נישט מעגליך צו הנאה האבן מער ווי א סערטען גבול פשוט ווייל ס'איז נישטא די כעמיסט נישטא די פלאמינג אין די מח נישטא די זאך אין די ברעין וואס זאל עס ארבעטן באט ס'איז דא וועגן און ס'איז דא טריקס און ס'איז דא.

קאנצענטרעישאן ענד יו קוד קאנצענטרעיט יו קען האלד סאם סאם סארט פאר סיקס סעקאנדס סאו דעי יעצט האסטו האסטו לחם משנה האסטו א וועג צו ענדשויען א זאך וואס איז וואס איז פשוט מער פון א צווייטע נישט ווייל דו האסט מער זאכן וואס צו ענדשויען קען זיין דו ענדשויסט די זעלבע זאך ביקאוז איטס אלל אין יור מיינד באט יו לערנד האו טו האוו לחם משנה האו טו האוו א נשמה יתירה האו טו עקשעלי ליוו מאר אינסטעד אוו אנלי טעיקינג מאר וואו ס'איז דא א מרבה ל. בידו פארמאן והממעט לא החסיר, קען מען האבן חיים יוסיפו לך, קען מען האבן לחם משנה, וואס איז שבת, וואס מען קען יא לעבן מער, און דאס איז מיין תורה פון די וואך, און יעדער זאל האבן א גוטע שבת און חיים יוסיפו לך, זאל קענען ענדשויען טינגס מאר, שבת.